דא א סיפור וואס כ'האב געהערט, דרך אגב, ער פלעגט צו דערציילן, ס'איז אמאל אריין א בחור אויף יחידות, און ער דער רבי האט אים געפרעגט וועלכע ענין אין חסידות ער לערנט, האט דער בחור געזאגט אז ער לערנט דעם המשך פון תף ריש צדיק ד' האט דער רבי אים געזאגט אז דער המשך דאס איז דער שענסטער המשך פונעם שווער, אזא לשון.